לעילו נשמת מרת לאה יהודית בת חיים אשר עליה השלום שיינער ליום היארצייט שלה א' כסלו.
נדבת הרוצה בעילום שמו לחיזוק ההתקשרות.
משיחת י ג תמוז תשט ו.
און בשעת מען איז געקומען צו דער צייט וואס דער אריזל האט געזאגט און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין אגרת הקודש אז מצוה לגלות זו החכמה וואס דאס איז פנימיות התורה און מען האט עס אראפגעגעבן אריינגעטאן אין אזוינע אותיות וואס כל שווה לכל נפש יעדערער קען עפעס פון דארטן נעמען איז דאס געווארן א חיוב על כל אחד מישראל אויף האבן א קביעות עיתים בכל יום אויך אין נסתר דתורה אין פנימיות התורה פונקט פונקט אזוי ווי ס'איז בפשיטות אז מ'מוז דאס האבן אין לימוד נגלה דתורה און מ'זאל ניט מיינען אז בשעת מ'איז זיך עוסק אין איין מצוה איז דאס א סתירה צו א צווייטע

צי ער וויל יא צי ער וויל ניט, גרירה על פי פשוט איז דאס אז מען שלעפט אים אפילו שלא מרצונו אויכעט. אז אויב אן דעם לימוד וואלט ער ניט געהאלטן דערביי וועט אט דער לימוד גורר זיין און וועט אים אריינשלעפן נאך אין א מצוה און אזוי וועט ער גייען מחיל אל חיל. במילא קאן ניט זיין אז דורך דעם זאל חס ושלום עפעס געמינערט ווערן אין קיום המצוות, באיזה מצוה שתהיה, און ס'קאן ניט זיין אז דורך דעם זאל עפעס פעלן אין הבנה והשגה אין תורה, אין וועלכער מקצוע פון תורה דאס זאל ניט זיין. ובפרט נאך אז דא האנדלט זיך וועגן א דין אין רמב ם. אז דער וואס איז מודה על כל התורה כולה און זאגט אז איין זאך אז ס'איז ניט איז טאקע אמת דאס אבער ניט ניתנה למשה מסיני איז דאס דער זעלבער ענין ווי ער איז כופר בכל התורה כולה און וויבאלד אז מ'איז מודה אז דאס איז אלץ געגעבן געווארן למשה מסיני קאן זיך ניט זיין אז דורך דעם וואס מ'וועט זיך עוסק זיין אין דבר השם וועט דאס נאך ברענגען א חלישות באיזה ענין של קדושה שיהיה. אויב ביז מיט צוויי הונדערט יאר צוריק איז דאס געווען א השערה האט איינער געקאנט זאגן אז ער איז אזוי משער און דער צווייטער האט זיך געקאנט שפארן אז ער איז משער אויף אן אנדער אופן. בשעת איז דורך געגאנגען די פאר די צוויי הונדערט יאר זינט ס'איז נתגלה ונתפשט געווארן פנימי אין לימוד פון חסידות, און מען האט געזען צו וואס דאס האט געבראכט, איז א מעשים בכל יום, איז דאס זאגט אויס וואס אז דאס איז נאך מערער ווי א לימוד פון א פסוק, וויבאלד אז דאס איז א סברה, און דערצו נאך מעשה רב, זעענדיג צו וואס לימוד החסידות האט געבראכט במשך פון די יארן און וואס זיי דאס האט באווארנט פון נסיונות און מכשולים וכולהו וכולהו, איז דאס ארויס מגדר ספק,

מיטן ריבוי הדברים איז אפשר ווייטער פארלארן געגאנגען די נקודה, און מיינט מען דאס בפשטות אז מען זאל יעדער טאג לערנען חסידות, און דאס איז ניט נאר צו די וואס זיינען דעם שווער'ס חסידים אדער מקושרים אדער שייכים, נאר יעדערער וואס ער איז פון בני אברהם יצחק ויעקב איז חל אויף אים, וויבאלד אז ס'איז נתגלה געווארן אט דער חלק פון תורה אין אזא מין אופן אז.

איז אויף דערויף האט מען געזאגט אט אט די דריי עניינים וואס שטייט אין ליקוטי תורה בקיצור, וואס די עניינים איז דאס דער ענין פון יהיב פרוטה לעני אז מען זאל געבן צדקה אין א יעדער וואכן טאג פארן דאווענען לכל הפחות א פרוטה, דערנאך זאל זיין דער ענין פון טהרה פון טבילת עזרא, און דערנאך זאל זיין דער לימוד המביא לידי אהבת השם וליראתו, וואס דאס איז אויך דער לימוד אין חסידות ניט אלס א ענין פון מקיים זיין די מצוה פון תלמוד תורה, נאר נוסף על זה אלס א ענין וואס ברענגט אראפ די סייעתא דשמיא אז דער גאנצער טאג זאל ביי אים אוועקגיין בהצלחה בשלשת העמודים שעליהם העולם עומד אין תורה און עבודה און אין גמילות חסדים ברוחניות, וועט ער דעמאלט האבן א הצלחה'דיגן טאג בכל ענייניו הגשמיים.

אויף תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה האט ער געטייטשט אז ס'דארף זיין די מלאכה פון אהבת ישראל און דאס דארף זיין צו תורה, און אויך איז דער ענין וואס ער איז מבאר בארוכה אין איגרת הקודש אז דער עיקר עבודה בזמן הזה איז דווקא די עבודה פון צדקה און דווקא בימיהם איז געווען תלמוד תורה כנגד כולם, איז רעכט אז דווקא י"ט כסלו זאל מען פארגעסן רעדן גאר וועגן דעם עיקר הענינים, און דאס איז אז מען דארף לערנען חסידות בשופי ובהתמדה ובשקידה, און ניט נאר אט די וואס תורתם אומנותם ווי תורתם אומנותם איז דא בזמן הזה,

אין לימוד התורה בכלל און אין לימוד פנימית התורה, תורת החסידות, בפרט. וואס אף על פי וואס לכאורה רעדט ער דאך אומעטום די גודל הענין פון אהבת ישראל און מצוות און צדקה וכידוע כמה סיפורים וכמה מאמרים וכמה שיחות בזה, אבער אף על פי כן און ניט קוקנדיג אויף די אלע זאכן איז דאך מצוה וחובה וזכות און חוב קדוש און מיט אלע תוארים וואס מען דארף אויף דערויף זאגן, אז מען קען זיך פארגינען אויף זיין א בקי אין ליקוטי תורה און פארגינען אויף זיין א בקי אין תורה אור און פארגינען אויף זיין א בקי אין תניא רעדט מען זיך ניט, און ניט אזוי די בקיאות אין אותיות ווייל דאס איז דאך נעמט זיך צו אסאך צייט, נאר דער עיקר אז מען זאל זיין ווייניגסטנס א בקי אין עניינים און אין תוכן העניינים פון די ספרים און פון המשכים,

צו לערנען דווקא פון א כתב וואס קוים אז מען קאן אים פאנאנדערקלייבן און גרייזיג וכו' וכו', ס'דא גענוג געדרוקטע און גענוג מוגה'דיגע וכו' וכו', און אבי מען זאל נאר זיך זעצן און לערנען נאר דעמאלט האט מען די הבטחה אז תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, מיינט מען דאך דאס ניט נאר לגבי דעם וואס מ'איז געפינט זיך מבחוץ נאר דער עיקר לגבי דעם וואס ס'איז בפנים און ער לאזט עם ניט צו צו לימוד אילנא דחיי, צו לימוד פנימית התורה, צו לימוד תורת החסידות. און אפטייטשן דאס גאר כפשוטו, אז מ'זאל פשוט פון היינט ביינאכט, פון מארגן אינדערפרי, פון פון כ'מיין פון וואס פריער און וואס מערער, מוסיף זיין אין התמדה ושקידה אין לימוד החסידות,

דעם אופן פון הבנה והשגה אין לימוד הלחם און מים דתורה וואס דאס איז די נגלה דתורה.